בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף ב', מ'גיימיר אנהייבן לערנען מסכת שבת, די ערשטע פרק פון מסכת שבת איז עוסק אין די מלאכה פון הוצאה, הוצאה דאס איז טייטש, מען טאר נישט אריבערפירן א חפץ שבת פון איין רשות צו א צווייטע רשות, פון א רשות הרבים צו א רשות היחיד, אדער פון א רשות היחיד צו א רשות הרבים, יעצט אזוי, ביי אלע מלאכות וועט מען זען ס'איז דא אבות, ס'איז דא תולדות, סיי די אב סיי די תולדות איז ביידע דאורייתא'ס, וואס זענען די נפקא מינה'ס צווישן א אב און א תולדה מ'שוין זען אין די גמרא, אבער דאס דארף מען נאך וויסן, אז די אב מלאכה פון הוצאה דאס איז נעמען א חפץ פון א רשות היחיד צו א רשות הרבים, די תולדה איז נעמען א חפץ פון רשות הרבים צו א רשות היחיד, יעצט אזוי, ארויסנעמען א חפץ פון א רשות היחיד צו א רשות הרבים, דאס ווערט אנגערופן אין די גמרא הוצאה, נעמען א חפץ פון רשות הרבים צו א רשות היחיד ווערט אנגערופן הכנסה, אבער ביידע בעצם זענען נכלל אין די מלאכה פון הוצאה, ביידע ווערן אנגערופן די מלאכה פון הוצאה, נאר טעכניש די פעולה הייסט א הוצאה און די פעולה הייסט א הכנסה, דאס איז איין זאך. יעצט אזוי, לגבי רשות היחיד רשות הרבים, דארף מען וויסן אזוי, א רשות היחיד דאס איז טייטש, יעדע שטח וואס איז גרויס א ד' על ד' דאס טייטש פיר טפחים אויף פיר טפחים, און ס'איז מוקף מחיצות פון צען טפחים, וואס טייטש ס'איז דא מחיצות ארום און ארום צען טפחים הויעך, דאס הייסט א רשות היחיד, יעצט די מחיצה מוז נישט זיין מחיצות ממש, נאר די זעלבע זאך טאמער א מענטש האט גראבן לאמיר זאגן א לאך, ס'וועט זיין צען טפחים טיף, און די לאך וועט זיין ברייט ד' על ד', דאס איז א רשות היחיד, טאמער איינער האט ס'וועט נישט זיין א לאך ס'וועט זיין א בארג, וואס טייטש נישט ממש א בארג ווייל א בארג איז ווייטער רשות הרבים, נאר טאמער איינער זאגן לאמיר זאגן לייגט א באלקן א א לאנגע עמוד, א באלקן אינמיטן א רשות הרבים וואס אויף די באלקן איז דא א שטח פון ד' על ד' די באלקן איז הויעך צען טפחים דאס איז אויך א רשות היחיד דאס הייסט א רשות היחיד רשות הרבים וואס מיינט א רשות הרבים רשות הרבים איז טייטש א יעדע שטח וואס איז זעכצן אמות אויף זעכצן אמות וואס האט נישט קיין מחיצות פון ארום און ארום דאס הייסט א רשות הרבים ס'דא וואס זאגן ס'דארף אויך אריבער גיין דארט זעקס הונדערט טויזנט מענטשן א טאג אבער א רשות הרבים איז אויך א מוגדר'דיגע זאך יעצט אזוי ווי מ'האט יעצט געזען, ס'דא אסאך זאכן אינצווישן א רשות היחיד און א רשות הרבים. למשל, וואס איז טאמער ס'דא א פלאץ וואס איז גרעסער פון ד' על ד', ס'האט נישט קיין מחיצות פון צען טפחים, ממילא א רשות היחיד איז דאס נישט, אבער ס'איז אויך נישט גרויס ט"ז על ט"ז, און ממילא איז עס רשות הרבים אויך נישט. אדער, לאמיר זאגן ס'דא א גאס. וואס איז גרויס ט"ז על ט"ז, אבער ס'גייט נישט דארט אריבער קיין מענטשן, איז די אלע זאכן, ס'הייסט נישט קיין רשות היחיד, ס'הייסט נישט קיין רשות הרבים, מן התורה הייסט דאס א מקום פטור, מקום פטור דאס איז טייטש אז בעצם מעג מען אריינפירן דארט א חפץ סיי פון א רשות היחיד און סיי פון א רשות הרבים, נאר וואס דען, אזעלכע שטחים האבן חכמים קובע געווען א נייע סארט רשות, ס'ווערט אנגערופן א כרמלית, וואס די איסור צו מאכן א הוצאה ביי כרמלית איז א איסור דרבנן, חוץ פון דעם איז אויך דא א מקום פטור, א מקום פטור דאס איז טייטש יעדע שטח וואס איז קלענער פון ד' על ד', ד' טפחים על ד' טפחים, און פארשטייט זיך ס'דארף זיין א שטח פאר זיך, ס'דארף זיין הויעך לפחות דריי טפחים, דאס הייסט א מקום פטור, וואס די חכמים האבן נישט גוזר געווען אויף דעם א דין כרמלית. די זעלבע זאך, נאך איין מקום פטור איז דא א וויכטיגע זאך, העכער א רשות הרבים און העכער א כרמלית צען טפחים הייסט א מקום פטור, ס'טייטש אזוי א רשות יחיד גייט ארויף ביז צום הימל, פון די ערד ביז צום הימל דאס אלס הייסט א רשות יחיד, טאמער אויף די ערד הייסט עס א רשות יחיד פארט עס ארויף ביז אויבן, ביי א רשות הרבים און ביי א כרמלית איז נישט אזוי, ביי א רשות הרבים ביי א כרמלית איז דא די דין פון רשות הרבים און די דין פון כרמלית נאר אין די צען טפחים, העכער צען טפחים פון א רשות הרבים און א כרמלית הייסט מער נישט קיין רשות הרבים ס'הייסט מער נישט קיין כרמלית, דאס הייסט א מקום פטור. עכ"פ האבן מיר יעצט געזען וואס איז דאס בעצם די מלאכה פון הוצאה. נאך איין זאך לאמיר אויסשמועסן, די מלאכה פון הוצאה, וואס האבן מיר געזען אין די מלאכה פון הוצאה איז דא א הוצאה, ס'איז דא א הכנסה, אבער ביי די מלאכה, כדי דאס עובר צו זיין, און ווערן מחיוב מיט א קרבן, צו מיתה, צו כרת, צו וואס זאל נאר נישט זיין, מוז עס זיין אויף אן אופן אז איין מענטש טוט די גאנצע מלאכה. וואס טייטש, די איינציגסטע וועג עובר צו זיין אויף הוצאה, אין שבת איז טאמער א מענטש מאכט א עקירה מיט א הנחה, עקירה דאס איז טייטש מען הייבט אויף א חפץ פון די ערד, און א הנחה איז טייטש מען לייגט עס אראפ, טאמער ס'איז נישט געטון געווארן דורך איין מענטש אן עקירה מיט א הנחה, איז מן התורה איז ער נישט חייב, מדרבנן טאר ער עס נישט טון אבער מן התורה איז עס נישט חייב, כדי צו זיין חייב מן התורה דארף מען עס עוקר זיין פון א רשות היחיד און אראפ לייגן אין א רשות הרבים, אדער פארקערט, עוקר זיין פון א רשות הרבים און עס אראפ לייגן מאכן א הנחה אינעם רשות היחיד. לאמיר יעצט זען די משנה זאגט די הייליגע משנה, יציאות השבת, די מלאכה פון הוצאה אין שבת איז שתיים שהן ארבע בפנים ושתיים שהן ארבע בחוץ, וואס טייטש אזוי? די משנה גייט אונז דא אויסרעכענען אלע מלאכות פון הוצאה וואס איז שייך צו טון ווען א מענטש שטייט אין א רשות היחיד, און אלע מיני מלאכות הוצאה וואס איז שייך צו טון ווען א מענטש שטייט אין א רשות הרבים, לסבר את האוזן, גייט די משנה אנכאפן א משל, בדרך כלל, אין א רשות היחיד ווער שטייט? א באלעבאס, א באלעבאס האט זיך א שטח, א שטוב, ער האט א רשות היחיד. ווער שטייט אין א רשות הרבים? אן עני, איינער וואס האט נישט קיין געלט, ער האט נישט קיין שטחים, ער האט נישט קיין רשות היחיד, ער בדרך כלל שטייט אין א רשות הרבים. און במילא גייט די משנה טאקע אנכאפן דעם משל, אז ווען מ'עט וועלן רעדן פון איינער וואס שטייט אין א רשות היחיד, עט מען אנכאפן די משל פון בעל הבית, און מ'עט וועלן אנכאפן א משל פון איינער שטייט אין א רשות הרבים, עט מען נוצן די משל פון א עני, און ממילא זאגט אונז די משנה אזוי, סיי פאר דעם מענטש וואס שטייט בפנים, אין א רשות היחיד, וואס מ'האט געזאגט דאס איז די בעל הבית, און סיי דער וואס שטייט בחוץ, די עני, אויף יעדעס איינס פון זיי באזונדער, איז דא שתיים שהן ארבע, ס'דא צוויי פעולות וואס ווען זיי טוען דאס, זענען זיי עובר אויף א איסור דאורייתא, ס'דא נאך צוויי פעולות וואס ווען זיי טוען דאס, זענען זיי נאר עובר אויף א דרבנן, און פאר דעם הייסט עס שתיים שהן ארבע שתיים צוויי דאורייתא'ס שהן ארבע וואס טאמער מען צורעכנט דרבנן'ס איז בעצם דא פיר אופנים וואס זיי קענען עובר זיין כיצד גייט אונז די משנה מסביר זיין ווי איז דאס שייך וואס זענען די אלע ציורים הייבט אן די משנה אזוי העני עומד בחוץ שטייט א עני אין רשות הרבים ובעל הבית בפנים די בעלעבאס שטייט אין רשות היחיד פשט העני את ידו לפנים די עני נעמט זיין האנט אין זיין האנט ליגט א חפץ, ער שטייט אין רשות הרבים, און ער שטעקט אריין זיין האנט מיט די חפץ אינעם רשות היחיד, וואס טייטש ער האט געמאכט אן עקירה פונעם רשות הרבים, ער האט גענומען די חפץ און געמאכט א עקירה, ער שטופט עס אריין אינעם רשות היחיד, ונתן לתוך ידו של בעל הבית, און ער מאכט א הנחה אין די האנט פונעם בעלעבאס פון דער וואס שטייט אינעווייניג, וואס דאס טייטש בעצם ער האט געמאכט דא א הכנסה, ער האט אריינגעפירט א חפץ פון א רשות הרבים צו א רשות היחיד, ער האט געמאכט סיי די עקירה סיי די הנחה. אוי, אדער, זאגט די משנה א צווייטע דוגמא, שנטל מתוכה והוציא, דער עני לייגט אריין א ליידיגע האנט אינעם רשות היחיד, דער בעלעבאס שטייט דארט אינעם רשות היחיד אין זיין שטח מיט עפעס אין זיין האנט, דער עני געט עס א כאפ ארויס פון זיין האנט, ער האט געמאכט דא אן עקירה, ער שלעפט עס ארויס אין רשות הרבים און לייגט עס אראפ, ער מאכט דא א הנחה, פשט דער עני האט דא געמאכט א הוצאה סיי מיט א עקירה און סיי מיט א הנחה. איז ביי ביידע ציורים זאגט אונז די משנה, העני חייב ובעל הבית פטור, די עני טאמער האט געטוהן די מלאכה, מען רעדט דא פון א שוגג, איז ער מחיוב צו ברענגען א חטאת, און די באלעבאס איז פטור אינגאנצן, ער האט גארנישט געטוהן וואס מען טאר נישט טוהן, די באלעבאס ביי די ביידע ציורים, אדער איז ער סתם געשטאנען מיט אפענע הענט, אדער איז ער געשטאנען מיט א חפץ אין די הענט, אבער ער האט נישט געהאט קיין שום חלק אין די מלאכה, די עני האט געטוהן דא די גאנצע מלאכה, פארדעם דארף די עני ברענגען א חטאת. און דאס איז בעצם דאס וואס אונז האבן געזען פריער אין די משנה אז שתיים שהם ארבע בחוץ, די שתיים, די צוויי, דאורייסעס וואס מען קען עובר זיין ווען א מענטש שטייט אין א רשות הרבים ווען די עני שטייט אין רשות הרבים, דאס איז טאקע די צוויי דאורייסעס, ברענגט יעצט די משנה ווייטער נאך דוגמאות, פשט בעל הבית את ידו אל החוץ, די באלעבאס וואס שטייט אין רשות היחיד האט א חפץ אין זיין הענט, ער שטעקט עס ארויס אינעם רשות הרבים, ער מאכט א עקירה, ונתן לתוך ידו של עני, ער לייגט עס אריין אינעם עני'ס הענט אריין, ער מאכט א הנחה, קומט אויס, דער באלעבאס האט געטוהן דא די מלאכה פון הוצאה, נישט הכנסה, ער האט ארויסגעטראגן א חפץ פון רשות היחיד צו רשות הרבים, אויך אויף אן אופן וואס ער האט געטוהן סיי די עקירה סיי די הנחה, אוי, אדער, זאגט די משנה א דוגמא, שנטל מתוכה, דער באלעבאס כאפט ארויס עפעס פון די הענט פון די עני, ער מאכט אן עקירה פונעם רשות הרבים, והכניס און ער טראגט עס אריין אין רשות היחיד, ער לייגט עס אראפ אין רשות היחיד, ער האט געמאכט א עקירה, מיט א הנחה, דא איז דא די מלאכה פון הכנסה, דעמאלטס איז די דין בעל הבית חייב והעני פטור, די בעלעבאס דארף ברענגען א חטאת, פארוואס ווייל ער האט געטוהן אדער הוצאה אדער הכנסה, עכ"פ ער האט אבער געטוהן סיי די עקירה סיי די הנחה, פארדעם האט ער געטוהן א גאנצע מלאכה, ער דארף ברענגען א חטאת והעני פטור, די עני האט גארנישט געטוהן דא, ער האט נישט געטוהן עפעס וואס מען טאר נישט טוהן, און ממילא איז ער פטור פון אלעמען אינגאנצן, איז בעצם דאס איז די שתיים שהן ארבע וואס מען האט געזעהן פריערט בפנים. די שתיים, די צוויי מלאכות דאורייתא וואס מ'קען עובר זיין ווען מ'שטייט אין א רשות יחיד, דאס איז די צוויי איסורים דאורייתא וואס מ'קען עובר זיין, אדער א הוצאה אדער א הכנסה. זאגט יעצט די משנה ווייטער, יעצט גייט די משנה אויסרעכענען די ציורים פון די שהן ארבע, די דרבנן'דיגע איסורים וואס איז דא סיי פאר'ן עני און סיי פאר'ן בעלעבאס, איז אזוי זאגט די משנה, פשט העני את ידו לפנים, די עני נעמט זיין האנט ער האט עפעס אין די הענט ער שטופט עס אריין אין א רשות היחיד, ס'טייטש ער מאכט דא אן עקירה, ונטל בעל הבית מתוכה, אבער נישט פשט ער האט געמאכט א הנחה ער האט עס אריינגעלייגט אין די האנט פון די באלעבאס, די באלעבאס האט עס ארויסגעשלעפט פון זיין האנט, פשט די באלעבאס האט געמאכט דא די הנחה, אוי, אדער, שנתן לתוכה, והוציא, אדער די עני שטופט אריין א ליידיגע האנט אינעם רשות היחיד אריין, און די באלעבאס פאקט עפעס אריין אין זיין הענט, וואס טייטש ער האט נישט געמאכט דא קיין עקירה, איינער האט עפעס אריינגעלייגט אין זיין הענט, און אזוי שלעפט ער ארויס די האנט, און ער לייגט עס אראפ אין רשות הרבים, טייטש ער מאכט נאר די הנחה, דעמאלטס איז די דין, שניהם פטורים, סיי די עני סיי די באלעבאס, ביידע זענען פטור פון צו ברענגען א חטאת, אפילו זיי זענען טאקע עובר אויף א דרבנן, אבער א חטאת דארפן זיי נישט ברענגען, ווייל זיי האבן נישט געטון די עקירה מיט די הנחה. זאגט יעצט די משנה ווייטער, נאך צוויי דוגמאות, פשט בעל הבית את ידו לחוץ, טאמער די באלעבאס שטופט ארויס זיין האנט מיט עפעס ליגט אין זיין האנט ער שטופט עס ארויס ארויס אין רשות הרבים אריין, ונטל עני מתוכה, און די עני שלעפט עס ארויס יעצט פון זיין האנט, וואס טייטש ער האט געמאכט די עקירה די עני האט געמאכט די הנחה, אדער, שנתן לתוכה, די באלעבאס שטופט ארויס זיין ליידיגע הענט, אינעם רשות הרבים, און די עני לייגט עפעס אריין אין זיין האנט טייטש די עני מאכט די עקירה, והכניס ער טראגט עס אריין ער לייגט עס אראפ, ער מאכט די הנחה, שניהם פטורים, אויך ביי די אופן זענען ביידע פטור פון צו ברענגען א חטאת, ווייל זיי האבן נישט געטון די גאנצע מלאכה. איז במילא האמער דא אלע ציורים אלע דוגמאות וואס מען האט געזען אין די ערשטע חלק פון די משנה שתיים שהן ארבע בפנים שתיים שהן ארבע בחוץ, האבן מיר געזען די אלע ציורים, איז לאמיר טאקע איבער'חזר'ן אלע ציורים נאכאמאל. איז בקצרה, אונז האמיר דא א עני וואס ער שטייט בחוץ, און אונז האמיר דא א בעל הבית וואס שטייט בפנים. ביידע האט אונז די משנה געזאגט קענען עובר זיין פיר וועגן, צוויי דאורייתא, צוויי דרבנן, צוזאמען האמיר דא אכט וועגן וואס מ'קען דא עובר זיין, פיר בפנים, פיר בחוץ. יעצט אזוי, די פיר דאורייתא'דיגע וועגן וואס מ'קען דא עובר זיין, צוויי בפנים און צוויי בחוץ, איז פשוט, סיי די עני קען מאכן א הוצאה מיט הכנסה, וואס טאמער ער וועט מאכן די עקירה מיט די הנחה עט ער זיין חייב מדאורייתא, און סיי די באלעבאס קען מאכן א הוצאה און א הכנסה, וואס טאמער ער וועט מאכן די עקירה און די הנחה עט ער אויך עובר זיין מדאורייתא. יעצט לגבי די דרבנן'ס איז אזוי, בעצם האמיר געזען אז ווען איז עס א דרבנן? טאמער מען מאכט אדער די עקירה אדער די הנחה, נאר איינס פון די צוויי, טאמער מען מאכט איינס פון די צוויי איז עס א דרבנן. קומט למעשה אבער אויס, אז מען טראכט אריין, אז ס'איז דא דא צוויי רשויות, א רשות הרבים א רשות היחיד, א עני מיט א באלעבאס, און ס'איז דא פיר וועגן עובר צו זיין מדאורייתא, טאמער יעדעס איינס פון זיי מאכט די עקירה מיט די הנחה איז ער עובר מדאורייתא, איז לאמיר טראכטן וויפיל דרבנן ס'איז דא, לכאורה איז דא אכט וועגן עובר צו זיין מדרבנן, פארוואס? ווייל יעדעס איינס פון די וועגן וואס מען קען עובר זיין מדאורייתא מיטן טוהן א עקירה מיט א הנחה איז טאמער מען וועט מאכן נאר די עקירה אדער טאמער מען וועט מאכן נאר די הנחה וועט מען עובר זיין מדרבנן קומט אויס האמיר דא אכט און די גמרא גייט שוין טאקע פרעגן אז לכאורה איז דרבנן'ס אליין איז דא אכט און ממילא צוזאמען מיט די דאורייתא'ס איז דא לכאורה צוועלף וואלט געדארפט שטיין שתיים שהם שש בפנים און שתיים שהם שש בחוץ, און די גמרא גייט ענטפערן אז די סיבה פארוואס מען רעכנט נישט אלע אכט וועגן ווען ס'קומט צו די דרבנן'ס איז ווייל די משנה רעכנט נאר אויס אזעלכע סארט דרבנן'ס וואס מען טוט די עקירה אליין, טאמער מען טוט די הנחה אליין, וואס דאס איז טאקע א דרבנן, טאמער איינער טוט נאר א הנחה איז ער עובר מדרבנן, אבער דאס רעכנט נישט די משנה אויס, פארוואס? ווייל פון א עקירה קען ווערן א הנחה, פון א הנחה קען נישט ווערן שפעטער אן עקירה, און ממילא איז עס אסאך שוואכער פארדעם רעכנט עס נישט די משנה אויס. לאמיר זעהן יעצט די דוגמאות טאקע וויאזוי דאס שטימט, אזוי שפעטער ווען מעט לערנען די גמרא העט עס גיין געשמירט. איז די שתיים שהם ארבע בפנים לאמיר אנהייבן מיט דעם, דער בעל הבית שטייט אינעווייניג האט ער קודם כל צוויי דאורייסות, די ערשטע ציור וואס דער באלעבאס קען עובר זיין מדאורייתא, איז טאמער ער נעמט א חפץ פון רשות היחיד, ער שטופט עס ארויס אין רשות הרבים, און לייגט עס אריין אין די עני'ס הענט, דעמאלטס איז ער עובר מדאורייתא, די עני איז גארנישט עובר. די צווייטע דאורייתא פארן באלעבאס, איז טאמער ער שטעקט ארויס זיין האנט אין א רשות הרבים, שלעפט עפעס ארויס פון די האנט פון די עני, ברענגט עס אריין, לייגט עס אראפ, אזא אופן איז אויך ער איז עובר דאורייתא די עני איז גארנישט עובר. לאמיר יעצט זעהן די דרבנן'ס פון בפנים, די דרבנן'ס פונעם בעלעבאס. די ערשטע דרבנן וואס די בעלעבאס קען עובר זיין איז טאמער די עני שטעקט אריין זיין האנט אינעם רשות היחיד און די בעלעבאס לייגט דארט עפעס אריין און די עני שלעפט עס שפעטער ארויס. פשט איז די בעלעבאס האט געטון דא א עקירה, ער האט אריינגעלייגט די חפץ אין די האנט פון די עני, די עני האט שפעטער געמאכט א הנחה. דאס איז א ציור וואס ווערט גערעכנט פון די שתיים שהם ארבע בפנים, און דאס בעצם וואלט מען אויך געקענט לכאורה פרעגן די שאלה, אין הכי נמי, די באלעבאס איז טאקע עובר דא אויף די עקירה, אבער די עני האט געמאכט א הנחה, פארוואס הייסט נישט דאס אויכעט א ציור וואס מען רעכנט פארן עני, ס'איז דאך געווען דא צוויי מענטשן האבן געטון די עבירה, און אויף דעם איז די תירוץ, מען האט פריער געזאגט אונז רעכן מיר דא ביי די דרבנן'ס, רעכן מיר נאר עקירות, און במילא די ערשטע עקירה דרבנן וואס די בעלעבאס קען עובר זיין, איז טאמער די עני שטופט אריין זיין הענט און די בעלעבאס לייגט דארט עפעס אריין, די צווייטע עקירה וואס די בעלעבאס קען עובר זיין, איז טאמער ער שטופט ארויס זיין פולע הענט ארויס אין רשות הרבים, און די עני שלעפט עס ארויס פון דארט, מאכט ער די עקירה, די עני מאכט די הנחה, פון די עני וואס די עני מאכט דא די הנחה, פון דעם רעדט נישט די משנה, מען רעדט נאר פון די עקירה פון די בעלעבאס, יעצט לאמיר גיין רעדן פון די שתיים שהם ארבעה בחוץ, וואס דאס איז געווען די עני איז שתיים איז פשוט די צוויי דאורייתא'ס איז די עני קען עובר זיין די ערשטע אופן איז טאמער די עני שלעפט ארויס א חפץ פון די האנט פון די בעלעבאס טייטש ער שטעקט אריין זיין האנט אין רשות היחיד ער שלעפט עפעס ארויס פון די בעלעבאס'ס האנט און ברענגט עס ארויס צו זיך דעמאלטס איז ער חייב מדאורייתא די בעלעבאס אינגאנצן פטור די צווייטע אופן איז טאמער ער נעמט א חפץ פון רשות הרבים ער שטופט עס אריין רשות היחיד פאקט עס אריין אין די האנט פון די בעלעבאס וואס דעמאלטס אויך ער איז חייב די בעלעבאס אינגאנצן פטור דאס איז די שתיים שהן ארבע וועלכע צוויי דרבנן'ס קען דער עני עובר זיין, און ווייטער ווי מ'האמער געשמועסט לאמיר נאר רעדן פון עקירות נישט פון הנחות, איז די ערשטע אופן וואס דער עני מאכט א עקירה וואס דאס איז מדרבנן, איז טאמער דער עני כאפט אן א חפץ, שטופט אריין זיין האנט אינעם רשות היחיד אריין, און דער באלעבאס נעמט עס ארויס פון זיין האנט, וואס ביי אזא ציור מאכט דער עני א עקירה דער באלעבאס מאכט א הנחה, פון די הנחה פון די באלעבאס רעדט נישט די משנה, מען רעדט נאר פון די עקירה פון די עני, און די צווייטע אופן וואס די עני מאכט א עקירה, וואס פון דעם רעדט די משנה וואס איז אסור מדרבנן, איז טאמער די באלעבאס שטופט ארויס זיין האנט אינעם רשות הרבים, די עני לייגט דארט עפעס אריין, במילא מאכט די עני די עקירה, די באלעבאס שלעפט עס שפעטער צוריק צו זיך לייגט עס אראפ די באלעבאס מאכט די הנחה וואס דאס איז א עקירה פון די עני, וואס דאס איז א חלק פון די שתיים שהן ארבע בחוץ, וואס דאס גייט ארויף אויפן עני וואס די משנה רעכנט אויס, וואס די חלק פון די הנחה פון די באלעבאס פון דעם רעדט נישט די משנה, זאגט די הייליגע גמרא, תנן התם, מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די גמרא גייט יעצט ברענגען כל מיני אנדערע פלעצער אנדערע משניות וואס מ'געפינט מער אויך די לשון שתיים שהן ארבע, זאגט די גמרא תנן התם, מ'האמיר געלערנט א משנה אין שבועות, די משנה זאגט שבועות, ווען א מענטש מאכט א שבועת ביטוי, וואס די דין איז ווען איינער מאכט א שבועת ביטוי דארף ער ברענגען א קרבן עולה ויורד, א קרבן עולה ויורד דאס איז טייטש אז א ארעמאן ברענגט א איין סארט קרבן, א גביר ברענגט א צווייטע סארט קרבן, על כל פנים, די שבועת ביטוי איז שתיים שהן ארבע, ס'איז דא צוויי שבועות וואס דאס שטייט קלאר אין די תורה, דאס איז די שתיים שהן ארבע, ס'דא נאך צוויי שבועות וואס שטייט נישט קלאר אין די תורה נאר מען לערנט עס ארויס פון פסוק וואס טייטש צוזאמען איז דא פיר יעצט מען דארף משים לב זיין אז די שתיים שהן ארבע וואס שטייט דא ביי שבועות איז נישט ווי די שתיים שהן ארבע וואס שטייט ביי אונזער משנה ווייל שתיים שהן ארבע ביי אונזער משנה איז שתיים צוויי זענען א דאורייתא שהן ארבע וואס איז נאר א דרבנן דא איז אלעס א דאורייתא אלע פיר זענען א דאורייתא נאר צוויי שטייט קלאר אין פסוק און די אנדערע צוויי לערנט מען ארויס פון דעם וואס שטייט קלאר אין פסוק איז אין פסוק שטייט קלאר אז מען טאר נישט מאכן א שבועת ביטוי להבא להרע או להיטב, וואס טייטש א מענטש טאר נישט מאכן א שבועה להבא אז ער גייט עפעס טון אדער ער גייט עפעס נישט טון, דאס טייטש להרע או להיטב, להבא, נישט אז איך גיי עפעס יא טון נישט איך גיי עפעס נישט טון, יעצט די פסוק רעדט נישט פון לשעבר, א מענטש וואס מאכט א שבועה אז כ'האב עפעס געטון אדער כ'האב עפעס נישט געטון, די צוויי שבועות לערנט מען ארויס דארט פון א לימוד און במילא דאס הייסט שתיים שהן ארבע איז די משנה דארט ממשיך ידיעות הטומאה שתיים שהן ארבע ידיעות הטומאה איז אויך דא צוויי וואס שטייט קלאר אין די תורה און צוויי וואס אויך א דאורייתא וואס מען לערנט אבער ארויס פון די ערשטע צוויי שטייט נישט קלאר וואס איז דאס ידיעות הטומאה די תורה זאגט אז טאמער איינער עסט קדשים ווען ער איז טמא, אדער טאמער איינער גייט אריין אין בית המקדש ווען ער איז טמא, נאר ער האט עס געטון בשוגג, ער האט פארגעסן אז ער איז טמא, דארף ער אויך ברענגען א קרבן עולה ויורד. יעצט אזוי, אין פסוק שטייט קלאר, סיי ווען איינער פארגעסט ער איז טמא און ער עסט קדשים, און סיי ווען איינער פארגעסט ער איז טמא און ער גייט אריין אין בית מקדש, די סיבה וואס דאס ווערט אנגערופן ידיעות הטומאה איז ווייל ס'דארף זיין א ידיעה קודם און א ידיעה לבסוף, ס'טייטש א מענטש דארף וויסן אז ער איז טמא, שפעטער פארגעסן, שפעטער עובר זיין, ס'טייטש אדער עסן קדשים, אדער אריינגיין אין מקום המקדש, און שפעטער ווען ער דערמאנט זיך נאכאמאל, דעמאלטס איז ער מחויב א קרבן עולה ויורד, אבער על כל פנים, די צוויי איז מפורש אין די תורה, שפעטער האבן חכמים ארויסגעלערנט, פון דעם וואס שטייט דארט אין פסוק צוויי מאל ונעלם, לערנען חכמים ארויס, אז עס דא נאך צוויי אופנים וואס מען דארף ברענגען א קרבן עולה ויורד, סיי טאמער איינער פארגעסט אז דאס איז א שטיקל קדשים, און סיי טאמער איינער פארגעסט אז דאס איז א מקום המקדש, ווייל פון די תורה שטייט נאר טאמער איינער פארגעסט אז ער איז טמא און ער עסט קדשים, טאמער איינער פארגעסט אז ער איז טמא און ער גייט אריין אין בית המקדש, די תורה רעדט נישט פון איינער וואס האט פארגעסן אז דאס איז קדשים, אדער איינער וואס האט פארגעסן אז דאס איז א מקום המקדש, און במילא הייסט עס אויך שתיים שהן ארבע, צוויי וואס שטייט קלאר און צוויי וואס מ'לערנט ארויס. זאגט די משנה ווייטער, מראות נגעים, שניים שהן ארבע. די דין איז, אז איינער וואס האט א נגע צרעת, איז א מצורע. יעצטנס ווייס מיר דאך אלע, אז צרעת דארף זיין ווייס, א מצורע איז נאר טאמער די צרעת איז ווייס. וועלכע ווייס דארף עס זיין? איז צוויי איז מפורש אין די תורה, און נאך צוויי קאלירן פון ווייס, וואס מען לערנט ארויס פון דעם ווייטער אלעס דא איז דאורייתא'ס נישט קיין דרבנן'ס איז אזוי די צוויי וואס שטייט אין די תורה איז שאת און בהרת בהרת דאס איז לובן כשלג ס'איז ווייס ווי שניי און שאת איז כלובן הצמר ווייס ווי וואל ס'איז אביסל ווייניגער ווייס די צוויי שטייט אין די תורה חכמים דרש'ן דארט פון פסוקים פון דעם וואס שטייט שפעטער ספחת ספחת איז טייטש נספח ס'איז דא נאך ווייסן וואס אויף דעם איז מען חייב אז חוץ פון די צוויי קאלירן איז אויך דא נאך צוויי מיני ווייס וואס אויף דעם ווערט איינער א מצורע, די ערשטע איז כסיד ההיכל, אזוי ווי די ווייסקייט פון די קאלעך פון די וואנט פון די היכל, און די צווייטע איז כקרום הביצה, אזוי ווי די ווייסע זאך וואס ליגט ארום די איי, דאס איז די אנדערע צוויי קאלירן וואס די חכמים לערנען ארויס פון פסוק וואס אויף דעם ווערט מען אויך טמא, און מילא הייסט עס אויך שניים שהן ארבע. זאגט דארט די משנה ווייטער, יציאות השבת שתיים שהן ארבע, אז יציאות השבת איז אויך שתיים שהן ארבע, איז במילא פרעגט די גמרא א קשיא אזוי, מאי שנא הכא דתנא שתיים שהן ארבע בפנים און שתיים שהן ארבע בחוץ, און מאי שנא התם דתנא שתיים שהן ארבע ותו לא, פארוואס ביי אונזער משנה שטייט שתיים שהן ארבע בפנים און אויך בחוץ סיי פון די בעל הבית און סיי פון די עני, ס'טייטש צוזאמען אכט, און דארט שטייט נאר שתיים שהן ארבע, נאר פיר. ענטפערט די גמרא א תירוץ אזוי, הכא דא ביי אונזער משנה, דעיקר שבת הוא, וואס אונזער משנה איז דאך עוסק אין הלכות שבת, תנא אבות ותנא תולדות, איז ביי אונזער משנה רעכנט די משנה אויס סיי די אבות און סיי די תולדות, און אונז האבן שוין געשמועסט וואס איז די אב וואס איז די תולדה, די אב איז הוצאה און די תולדה איז הכנסה, און במילא פארדעם שטייט טאקע ביי אונזער משנה שתיים שהן ארבע בפנים און שתיים שהן ארבע בחוץ, די הוצאה און די הכנסה פונעם עני, און די הוצאה און די הכנסה פונעם באלעבאס, אבער התם, דארט אין מסכת שבועות, דלאו עיקר שבת הוא, די עיקר נושא איז דאך דארט נישט הלכות שבת, אבות תנא תולדות לא תנא, שטייט נאר אבות און נישט תולדות. און במילא מיט דעם פארענטפערט די גמרא אז דאס וואס שטייט אין שבועות נאר שתיים שהן ארבע און נישט שתיים שהן ארבע בפנים און שתיים שהן ארבע בחוץ איז ווייל מען רעדט נאר פון הוצאה נישט פון הכנסות, במילא קומט אויס אז מיט דעם איז בעצם פארענטפערט דאס וואס שטייט אין שבועות יציאות השבת שתיים, ס'איז נאכנישט פארענטפערט ווי קומט דארט אריין שהן ארבע וועמיר שוין זעהן, אבער לאמיר קודם זעהן וועלכע שתיים, ווען שטייט דארט שתיים וועלכע צוויי מלאכות אבות מלאכות רעדט מען פון, מען רעדט פון די הוצאה, פונעם באלעבאס און פון די הוצאה פונעם עני. איי אבער פרעגט די גמרא, אבות מאי ניהו יציאות ויציאות תרי הויין, וואס טייטשט מלאכת הוצאה ביי אונז אין משנה למעשה הוצאות ארויסנעמען א חפץ פון רשות היחיד צו רשות הרבים וואס אויף דעם איז מען חייב א חטאת, שטייט נאר צוויי ציורים אין די משנה איינמאל פונעם באלעבאס און איינמאל פונעם עני, און ממילא די גמרא וויל יעצט וויסן וואס איז די שהן ארבע וואס שטייט אין מסכת שבועות? און די גמרא פרובירט צו פארענטפערן, און די גמרא איז גראד דוחה די תירוץ, זאגט די גמרא וכי תימא וועסטו וועלן זאגן, מהן לחיוב און מהן לפטור, אז כ'וועל דיר זאגן אז דאס וואס שטייט שתיים שהן ארבע אין די משנה אין שבועות איז צוויי הוצאות וואס מ'איז חייב אויף דעם א חטאת, און צוויי הוצאות וואס איז א דרבנן, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא, ס'קען נישט זיין, והא דומיא דמראות נגעים קתני, די משנה דארט רעכנט דאך אויס אפאר זאכן וואס איז שתיים שהן ארבע, איינע פון די זאכן איז מראות נגעים, און ממילא מה התם אזוי ווי מראות נגעים איז כולהו לחיובא, אלע פיר מראות נגעים זענען דאורייתא'ס אזוי ווי מ'האמיר געשמועסט, די מצורע ווערט טמא, טאמער ער גייט אריין אין בית המקדש איז ער חייב צו ברענגען א חטאת, אלע פיר, אף הכא נמי כולהו לחיובא במילא מוז מען זאגן אז דאס וואס שטייט דארט סוף משנה יציאות השבת שתיים שהן ארבע איז פשט איז אז אויף אלע פיר דארף מען ברענגען א חטאת, און טאמער דו וועסט מיר זאגן אז די שתיים שהן ארבע איז נאר אויף מלאכת הוצאה אויף די אב מלאכה פון הוצאה אויף ארויסנעמען א חפץ פון רשות היחיד צו רשות הרבים, נישט דא פיר אזעלכע ציורים וואס מ'איז חייב אויף דעם א חטאת, און אגב רש"י מערקט דא אן, וואס עפעס טאקע האט די גמרא אנגעכאפט דומיא דמראות נגעים, מ'האמער דאך געזען דארט אין די משנה נאך היכי תמצא'ס פון שתיים שהן ארבע, מ'האמער געזען שבועות, מ'האמער געזען ידיעות הטומאה, זאגט רש"י אז ביי שבועות און ביי ידיעות הטומאה איז בעצם דארט אין די גמרא אין שבועות איז א מחלוקת צו טאקע שתיים שהן ארבע צו ס'איז דא טאקע פיר אופנים צו נאר צוויי אופנים אבער ביי מראות נגעים איז יעדער מודה אז מדאורייתא אלע פיר נגעים הייסן נגעים די מצורע הייסט א מצורע און טאמער ער גייט אריין אין בית המקדש דארף ער ברענגען א חטאת און במילא קומט די גמרא צו צום קשיא אז מ'קען נישט זאגן שתיים שהן ארבע מיינט שתיים וואס מ'איז חייב אויף דעם שהן ארבע וואס איז נאר א דרבנן וואס מ'דארף נישט ברענגען א קרבן ווייל די גאנצע משנה דארט רעדט זיך פון אופנים וואס מ'איז חייב מדאורייתא, און ממילא וויאזוי פארענטפערט מען פארוואס יענע משנה זאגט נאר שתיים שהן ארבע, ביי אונז אין משנה שטייט שתיים שהן ארבע בפנים און שתיים שהן ארבע בחוץ, מ'קען נישט איינזעצן יענע משנה אז ס'רעדט זיך נאר ביי הוצאות ווי די גמרא האט פריער געוואלט זאגן, אלא אמר רב פפא וממילא ענטפערט רב פפא אזוי, הכא דעיקר שבת הוא, דא ביי אונז אין משנה וואס מ'איז עוסק אין הלכות שבת, תני חיובי ופטורי, רעכנט טאקע די משנה אויס, די דאורייתא'ס מיט די דרבנן'ס, די חיובים וואס מ'איז חייב אויף דעם א חטאת, און די איסורים וואס מ'איז נישט חייב אויף דעם א חטאת, אבער התם, דארט אין מסכת שבועות, דלאו עיקר שבת הוא, חיובי תני, ופטורי לא תני, רעכנט טאקע די משנה נאר אויס חיובים, אופנים וואס מ'איז חייב אויף דעם מדאורייתא א חטאת, די משנה דארט רעכנט אינגאנצן נישט אויס קיין דרבנן'ס, אבער די גמרא פאלט יעצט אוועק פון די פריערדיגע תירוץ וואס מ'האט געזאגט מ'רעדט נאר פון הוצאות נישט פון הכנסות, נאר מ'רעדט פון ביידע. און במילא שטימט אלעס א מחיה, יציאות השבת שתיים שהן ארבע, וואס שטייט אין מסכת שבועות איז טייטש, שתיים, דאס איז די אב מלאכה פון הוצאה, שהן ארבע, די תולדה פון הכנסה, וועלכע שתיים פון הוצאה וועלכע ארבע פון הכנסה, איז פשוט, די צוויי פון הוצאה איז פון די עני און פון בעל הבית, און די צוויי פון הכנסה איז פון עני און פון באלעבאס וואס ביי די אלע פיר אופנים איז מען מחויב צו ברענגען א חטאת, פרעגט אבער די גמרא, חיובי מאי ניהו, יציאות, יציאות תרתי הוויין, וואס טייטש די גמרא פרעגט די משנה דארט כאפט למעשה אן די לשון הוצאות, יציאות איז משמעות מיינט יציאה, הוצאה, ארויסנעמען א זאך פון רשות היחיד, צו רשות הרבים, דאס איז למעשה נאר דא צוויי ציורים, וויאזוי זאגסטו מיר אז יענע משנה רעכנט אויך אויס הכנסות? זאגט טאקע די גמרא, שתיים דהוצאה שתיים דהכנסה, ניין, ס'רעכנט ביידע אויס, שתיים שהן ארבע מיינט צוויי פון הוצאה צוויי פון הכנסה, איי פרעגט די גמרא והא יציאות קתני? וואס טוסטו מיט די לשון יציאות? יציאות איז דאך נישט דא פיר אופנים וואס מ'איז חייב אויף דעם א חטאת נאר מיט הכנסה, און די לשון יציאות שטימט נאר מיט הוצאה נישט מיט הכנסה, ענטפערט די גמרא אמר רב אשי, תנא הכנסה נמי הוצאה קרי לה, די תנא פון די משנה, ווען ס'שטייט הוצאה, יציאה, דאס מיינט נישט דווקא הוצאה ארויסנעמען א זאך פון רשות היחיד צו רשות הרבים, נאר הכנסה ווערט אויך אנגערופן הוצאה, ס'ווערט אויך אנגערופן יציאות, ממאי פון וואו האב איך א ראיה? מדתנן, פון דאס וואס שטייט אין די משנה אין דף ע"ג, זאגט דארט די משנה המוציא מרשות לרשות חייב, די משנה רעכנט דארט אויס די אלע מלאכות וואס מ'איז חייב אויף דעם א חטאת, און איינע פון די זאכן וואס שטייט דארט איז המוציא מרשות לרשות, לכאורה מי לא עסקינן זאגט די גמרא, דקא מעייל מרשות הרבים לרשות היחיד, מרשות לרשות מיינט סיי פון רשות הרבים צו רשות היחיד און סיי פון רשות היחיד צו רשות הרבים, און פון דעסטוועגן כאפט דארט די משנה אן המוציא, פשט איז, וקא קרי לה הוצאה, זעהן מיר אז די משנה נוצט די לשון הוצאה אויף ביידע פעולות, סיי אויף הוצאה און סיי אויף הכנסה, וטעמא מאי, פארוואס טאקע? ווייל כל עקירת חפץ ממקומו תנא הוצאה קרי לה, יעדע מאל מ'איז עוקר א חפץ פון איין רשות, און מען לייגט עס אריין א צווייטע רשות ווערט עס אנגערופן הוצאה, זאגט די גמרא טאקע אמר רבינא מתניתין נמי דיקא, דו קענסט אויך ברענגען א ראיה פון אונזער משנה אליין, דארפסט נישט צוקומען צו די משנה אין ע"ג, דקתני וואס שטייט ביי אונזער משנה יציאות, די משנה הייבט דאך אן יציאות השבת שתיים שהן ארבע, און גראד זאגט די משנה וקא מפרש הכנסה לאלתר, די משנה זאגט דאך אלע ציורים און די ציורים וואס די משנה רעכנט אויס רעכנט די משנה אויס אויך הכנסות, און ממילא שמע מינה איז טאקע געדרינגען אז די לשון הוצאות מיינט נישט דווקא הוצאה, נאר הוצאה מיינט סיי הוצאה און סיי הכנסה. זאגט יעצט די גמרא רבא אמר רבא ענטפערט א צווייטע תירוץ אויף די קשיא וואס מ'האט פריער געפרעגט אז לכאורה די לשון הוצאה שטימט נישט מיט הכנסה, זאגט רבא מ'דארף טאקע טוישן די גירסא, רשויות קתני, רשויות שבת שתיים, וואס טייטש לויט רבא דארף מען טייטשן די משניות אזוי, אין די משנה אין שבועות העט מען טייטשן רשויות שבת שתיים, ס'דא צוויי רשויות ווען ס'קומט צו די מלאכה פון הוצאה אין שבת, א רשות היחיד און א רשות הרבים, שהן ארבע, וואס דורך די צוויי רשויות איז דא פיר איסורי הוצאה מן התורה, וועלכע פיר איסורים איז דא? ס'דא די הוצאה און די הכנסה פונעם באלעבאס, און די הוצאה און די הכנסה פונעם עני. דאס איז די משנה אין שבועות. און ביי אונזער משנה העט מען טייטשן אזוי, רשויות השבת שתיים, ס'איז דא צוויי רשות'ן אין שבת, א רשות הרבים און א רשות היחיד, שהן ארבע בפנים, וואס פאר די באלעבאס וואס שטייט אינעווייניג קומט ארויס פון דעם פיר איסורים, צוויי מדאורייתא און צוויי מדרבנן, און די זעלבע זאך שתיים שהן ארבע בחוץ, ס'איז אויך דא פיר איסורים פאר'ן עני, צוויי מדאורייתא און צוויי מדרבנן, אזוי ווי מ'האט מפרש געווען טאקע די משנה.